זיבן טעג האט גענומען די מילואים, דאס הייסט די מאכן די כהנים פון פלעינע מענטשן און צו כהנים, און ווער האט עס געמאכט? משה. יעצט האלט מען די אכטע טאג, עס איז שוין גרייט די כהנים צו זיין כהנים, רופט משה ביום השמיני לאהרן ולבניו און לזקני ישראל פארוואס זאל זיי זאלן זיין עדות וואס מ'האבן געלערנט די פריערדיגע פרק, אלעס דארף זיין בפני בעיני כל ישראל, זייער א וויכטיגע זאך. און ער זאגט פאר אהרן אינטערעסאנטע זאך וואס דאס דארף מען האב איך נישט אינגאנצן א קלארקייט אין דעם, בערך די זעלבע סדר קרבנות האבן געלערנט און געמאכט אז משה רבינו האט געמאכט די קרבנות פון מילואים א חטאת א עולה א שלמים דאס איז די איל המילואים זאגט ער פאר די פאר אהרן זאל יעצט מאכן די זעלבע סארט קרבנות און יעצט פארוואס דא איז שוין א גרויסע חידוש וואס מ'האבן נישט געזען ביז יעצט אז מען דארף דאס פארשטיין אלס איינע פון די הויכפונקטן איינס פון די מטרות איינע פון די רגעים פון תכלית פון די גאנצע סדר עבודת המשכן און די הקמת המשכן און אלעס ער זאגט וואס וואס וועט זיין פון די קרבנות פון די חטאת און עולה און שלמים ס'גייט זיין און די מנחה כי היום הוי' נראה אליכם מיט דעם וועט זיך אייבערשטער באווייזן און לכאורה וויאזוי גייט ער זיך באווייזן שפעטער גייט מען זען דארף מען זען די יעדע איינער האט געזען די אייבערשטער באווייזט זיך אין א פייער וואס האט געגעסן די עולה אין די מזבח און אזוי טוען זיי און די פסוק איז מדגיש יעדע סטעפ מען נעמט צאם די זאכן זייער ענליך צו וואס מ'האט געזען ביי די מילואים נאר דא איז שוין רשי זאגט באמת אז מען האט געטוהן די מילואים זיבן מאל יעדן טאג, איך ווייס נישט אויב ס'איז די פשט, אבער על כל פנים די אכטע טאג האט מען זיכער איבערגעטוהן כאילו די מילואים, צוזאמגענומען די אלע מינים און זיי שטייען לפני השם, און משה מאכט אזויווי א הכרזה, דאס איז לכאורה נישט מחדש קיין קיין נייעס וואס מען ווייסט נישט, מען האט שוין געוואוסט פריער אז מען דארף דאס טוהן, און משה שטייט דארט, ביז יעצט האט ער עס אליינס געטוהן, זאגט ער זה הדבר אשר צוה ה' תעשו, ענק זאלטס טוהן, וירא אליכם כבוד ה', און ער זאגט פאר אהרן, קרב די אל המזבח ועשה את חטאתך, ועשה את קרבן העם, כאשר צוה השם, דא רש"י איז ידוע וואס ער זאגט דארט, אבער פשט, פשוטע פשט איז דא איז די ערשטע מאל וואס אהרן באמת האט געטוהן אליינס די עבודה, דאס הייסט ביסט שוין גרייט, שוין געווען די מילואים, יעצט איז טוהן אליינס אזוי אזוי ביסט אלעס שוין גרייט. און אזוי טוט אהרן, ער נעמט די חטאת, און זיינע קינדער העלפן אים, זיי מעק ברענגן די דם, און ער שפריצט די בלוט, ער איז מקריב די חלב, און די חטאת איז נשרף, ס'איז א אינטערעסאנטע סארט חטאת, ס'איז בעצם די איינציגסטע חטאת חיצונית הנשרפת, דאס און די חטאת פון די מילואים, יא געווענליך, מיר האבן געלערנט, האבן מיר געמאכט איינער פאר אפשר א טעות לעצטע מאל געזאגט אז די אז ס'איז געווען א חטאת פנימית, ס'איז נישט קיין חטאת פנימית ס'איז א חטאת חיצונית, מ'האט דאך געשפריצט די בלוט אויף די מזבח החיצון, אבער פארברענט האט מען עס, דארף מען פארשטיין טאקע וואס ס'איז ענליכע, זעט אויס ס'איז א ענליכע סארט חטאת ווי חטאת פנימית, אבער דאך איז עס נישט געשפריצט באמת אויף די מזבח הפנימי. און נאכדעם די עולה, די זעלבע זאך, נאכדעם די קרבן העם, עס איז די חטאת און די עולה און די מנחה, אינטערעסאנטע לשון שטייט וימלא כפו ממנה לכאורה רעדט זיך פון קמיצה אבער מען קען אפשר טראכטן די לשון מילואים האט עפעס צו טון מיט די וימלא כפו ממנה וואס שטייט ביי די מנחה, ס'איז דאך דא אויך א מנחה וואס די כהן איז מקריב יעדן טאג וואס האט עפעס צו טון אפשר מיט דעם וואס מ'האט געלערנט פריער אין פרשת צו, שעכט די שלמים, און. מען איז מקריב די קרבנות שלמים און דאס איז קיצור מ'האט געמאכט די גאנצע סדר אלע אלע באנטש פון קרבנות וואס זענען געקומען אויף די טאג די גאנצע סדר וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים און יעצט קומט מען אן צו די חלק וואס הייסט כי היום השם נראה אליכם און וואס טוהן משה ואהרן זיי גייען אריין אין די אוהל מועד וואס איז די ויבא וואס טוהן וואס האבן זיי דארט געטוהן רשי מוטשעט זיך אים אויסגעלערנט די קטורת וואס פארוואס זענען זיי געגאנגען אין די אוהל מועד ס'איז דא איין וועג פון פארשטיין דאס האב איך געזעהן איז אז בעצם דארף מען זיך זעהן זיי זיי זיצן ביים טיר זיבן טאג, זיבן טעג זיצט אהרן און יעדע איינעם און זיצט ביים טיר כאילו מ'איז נישט אריינגעגאנגען קיינער נאך נישט אריינגעגאנגען אין די אוהל מועד, די ערשטע מאל וואס מ'איז אריינגעגאנגען בכלל בפנים אין די קודש איז געווען יעצט ויבא משה ואהרן אל אוהל מועד, איי פריער האט מען שוין אלעס געטון אבער מ'האט נישט מושח געווען שטייט נאר די כלים חיצונים האט מען מושח געווען מען דארף מייעס מלב זיין מיט די מזבח די כיור אלעס שטייט אינדרויסן, און עס קען זיין אז די די דאס איז געווען אזויווי די פתיחת השערים יא די קביעת מזוזה, יעצט גייט מען אריין, ווען מ'גייט אריין און דעמאלטס אפשר דורך דעם אדער מיט דעם זיי גייען ארויס ויברכו את העם איז אויך א אינטערעסאנטע זאך ס'הייסט אינטערעסאנט אפשר אזא ברכת כהנים רשי זאגט אזוי ברכת כהנים זאגט אז ברכת כהנים האט צוטון מיט דעם וואס די כהן ער גייט אריין אין די קודש אין די מקום השכינה און פון דעם קומט א ברכה דאס הייסט ישא השם פניו אליך די השם וואס איז נתגלה אין די אין די משכן וואס דאס איז דאך די פוינט פון די גאנצע משכן און וירא כבוד השם אל כל העם דאס איז די מ'האט געטון ממש די סדר וואס ס'האט משה געזאגט וואס מ'זאל טון די אלע זאכן וכבוד השם נראה אליכם וירא כבוד השם וויאזוי זעט אויס וירא כבוד השם לכאורה איז דער וועג ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח די עולה והחלבים און וואס טוט די עולם וואס טוט מען ווען מען זעט כבוד השם צוויי זאכן, וירונו, מען פריידט זיך, וירונו מיינט מען מאכט א רעש, גולולולו, ס'איז א רינה קול רינה, יא, מען פריידט זיך, מען טשיערט כאילו, ס'איז אזא סארט, אזא סארט תגובה, אזא סארט ענטפער, אזא סארט ריעקשאן, און ויפלו על פניהם, מען פאלט אראפ, ס'איז אזא סארט זאך לכאורה פארוואס ויפלו על פניהם, ווייל מען טאר דאך נישט זען די שכינה, אזוי ווי משה, ויפול על פניו, ס'איז אלעמאל א תגובה פון די נביא צו די נבואה, ויפול על פניו, מען טאר נישט קוקן אויף די שכינה, ס'נישט, ס'פאסט נישט לא יראני האדם וחי, איז ויפלו על פניהם. און דא, דא איז מען אנגעקומען צו די קיום.